דארט וועט מען אים ווייזן, מ'וועט אים לאזן הערן, מ'וועט אים לאזן זען, אלץ וואס ער האט גערעדט, אלץ וועט מען אים ווייזן דארטן, דאס איז די מאשינקע. אבער קוק די גרויסקייט וואס איר מאכט גרויס ר' נחמן, נעמט נישט אראפ כי הוא זה פון קיין צדיק, פונקט פארקערט. ס'איז אלעס איינס. ס'איז איין זאך. ס'איז איין זאך. נאר איך ווייל כ'בין אזא שוואכלינג, ווייל כ'בין אזא שוואכלינג דארף איך צוקומען צו ר' נחמן. איך דאס איז א חידוש, ווייל ס'איז א חידוש'דיגע ווארט, מען דארף עס קענען דערהערן, מען דארף וויסן פונקטליך וואס דאס מיינט, ס'איז א שיחה בעל פה וואס איז געשריבן אויכעט. פארוואס קען מען נישט, פארוואס קען מען זיך נישט אויפריכטן ישר פונעם אייבערשטן, פארוואס דארף מען האבן א צדיק זאל זאל מיר זיך ווייזן די וועג? ווייל בורא עולם אליין האט געזאגט.
ווייל איך בין חושך ממילא דארף איך צוקומען צו אזא.
ווייל בורא עולם זאגט איך האב זיך מצמצם געווען אויף אזא סארט וועג אז כדי מען זאל האבן קשר צו מיר דארף עס אנקומען דורך די ספירות, דורך די צדיקים, דורך די נשמות, דורך די מרכבה, ווייל דער אור אין סוף איז אזא אור אין סוף וואס דו קענסט נישט מחובר ווערן צו דעם נאר דורך די כלים, און די צדיקים זענען די כלים. רבי נחמן זאגט, יא, איך בין נישט אליין.

דאס דאס איז די מושג וואס חזל זאגן אז אין סוף מסכת תענית ווען משיח וועט קומען וואס וועט זיין צדיקים יושבים בעיגול ועטרותיהם בראשיהם וכל אחד מראה באצבעו זה השם קיווינו לו וואס מיינט עס בעיגול? וואס איז די מושג פון א עיגול? איינס נעמט זיך פון דעם אנדערן. ווייל ס'איז נישטא קיין איינער מער איינער ווייניגער. אין א מרובע, אין א סקווער, איז דא איינער איז נענטער איינער איז ווייטער. אבער אין א עיגול זענען אלע די זעלבע. נישט נאר דאס, ס'שטייט אז משיח וועט קומען.
יא, ס'איז נישטא קיין מורשא דקרנתא, זאגט די גמרא. אין א מרובע איז דא מורשא דקרנתא, ס'איז דא די שפיצים. איז איינער איינער ווייטער איינער נענטער דאס איז זייער א טיפע ענין די גאנצע די גאנצע מושג פון תורת הקבלה איז געבויעט אויף ספירות דיושר מיט ספירות דעיגולים ספירות דעיגולים איז היינטיגע וועלט ספירות דיושר.
מהר"י סרוק.
הא?
מהר"י סרוק. ס'איז העכער פון דעם.
דאס איז דער מושג פון פון פון פון זייער א טיפע ענין פון מ' וסמך שבלוחות בנס היו עומדים. מ'האט עס גערופן קאנטערווערסי, עס איז צו הויעך היינט, באלד זעמער אזוי נידריג, שאדט עס שוין נישט, און מ'קען גיין אפילו ביושר אויכעט.
יא. דער יושר מיט עיגולים איז זייער אויסגעמישט, ווייל די גאנצע צייט איז דא יושר מיט עיגולים צוזאמען. פון די עיגולים רעדט מען היינט נישט. ווייל דאס איז דער עולם דער עולם דער עולם דער עולם העתיד, עט נתגלה ווערן די אורות פון די עיגולים, דאס איז די דאס די דאס רופט זיך אמונה, אמונתך סביבותיך, דאס איז דער סוד פון סמך, דאס איז די מלכות, דאס איז מלכות די אצילות, וואס רבי איטשע מאיר האלט אין איין רעדן פון דעם, און די מלכות די אצילות דאס איז דער סוד פון נקבה תסובב גבר, וואס עט נתברר ווערן לעתיד אז אז אשת חיל עטרת בעלה, אז די ווייב איז העכער פון די מאן, ס'וועט נתברר ווערן לעתיד אז אז אונטן עולם עולם העשייה איז העכער פון עולם האצילות, אזוי זאגט דער בעל התניא, ס'וועט נתברר ווערן לעתיד אז דער גוף איז העכער פון די נשמה, אז די אז די אז דער נשמה דארף אנקומען צום גוף, דאס דאס איז זייער זייער דאס איז איינע פון די טיפסטע עניינים וואס רבי איטשע מאיר האט אויף דעם תורות על גבי תורות וואס פרובירן עפעס מסביר זיין וואס בשלימות עט מען עס פארשטיין לעתיד לבוא. די עיגולים, די עיגולים איז די סוד פון צדיקים יושבים בעיגול, סנהדרין יושבים בעיגול, ועטרותיהם בראשם, די עטרות, די עטרה איז כתר, דער עיגול עט זיין בראשם, אין קאפ, די מקיפים וועלן ווערן פנימיים.

בינה גבורה הוד, דאס איז די קווים, דאס איז ספירות די יושר, ווייל היינט איז די וועלט א וועלט פון משפט, ס'איז דא תורה, תורה איז משפט, לעתיד לבוא וועט זיין א אנדערע הנהגה, דאס איז איינע פון די גאנצע תורת הרמחל, תורת הרמחל איז תורת הארי, נאר די רמחל רעדט, דער ארי הקדוש רעדט פון די עולמות. דער רמחל רעדט פון זמן, פון די הנהגה, און דער בעל שם טוב רעדט פון דעם נפש, דאס איז עולם שנה נפש, ס'איז אלץ די זעלבע, ס'איז אלץ די זעלבע תורה, ס'איז אלץ די זעלבע אורות, נאר דער די תורת הנפש האט אין זיך סיי דער יושר, ווייל מיר זענען געבויעט ביושר, אבער ס'איז, און מיר האבן אויך עיגולים. ווען א מענטש לייגט זיך אוועק איז ער טאקע א יושר, אבער דעמאלטס איז די קאפ מיט די פיס אין זעלבן פלאץ, ווען א מענטש שטייט איז די קאפ אויבן די פיס אונטן, אין יושר איז דא א קאפ און ס'איז דא פיס, אין עיגולים איז נישטא קיין קאפ נישטא קיין פיס, ווען א מענטש לייגט זיך אוועק לעתיד לבוא וועט זיין א בחינה פון מיט זיך אוועקלייגן התפשטות הגשמיות דאס די סוד פון אלע נביאים האבן נישט געקענט נתנבא ווערן נאר ווען זיי ליגן, משה רבינו די סוד פון כתר די רבן של כל הנביאים דאס עט זיין לעתיד לבוא בשלימות עט זיין יושר מיט עיגולים צוזאמען, ס'עט זיין יושר ס'עט זיין תורה בנגלה אבער ס'עט אריינגיין אזא תורה אזא תורת הנסתר תורת הנגלה.
אז ס'טוט ווערן אלץ איינס. א פונקט וואס מען גיט מיטן שופר, נישט אז ס'איז נישט דא קיין, נישט אז ס'איז נישט דא קיין דין, ס'ווערט נמחל, ס'ווערט נמתק.
דאס איז די סוד פון, פון, פון, פון די עומק פון ראש השנה, המלך המשפט. דאס איז אבינו מלכינו. ער איז, ער איז א מלכינו, ער איז א מלך המשפט, אבער ער איז א אבינו, ער איז א טאטע. דאס איז, דאס איז רחמים בדין. דאס איז דין ברחמים, דאס איז נאר כתר, דאס איז די סוד פון ר' איטשע מאיר אין קיבוץ דער כתר, אז מען זאל קענען אויסמישן חכמה מיט בינה, ווייל בינה איז יושר, חכמה איז עיגולים, און מען קען נישט אויסמישן חכמה מיט בינה צוזאמען, אדער ביסט א באלעבאסט, אדער ביסט א בן עלי', אין כתר קען מען אויסמישן ביידע צוזאמען, איז דאס כולו רחמים,
דאס איז די סוד פון מ' וסמך שבלוחות בנס היו עומדים. די עומק פון די לוחות איז די מ' וסמך, ווייל א מ', מ' סתומה, איז יושר, סקווער, סמך איז עיגולים, די צוויי אותיות, ווי האבן זיי געשטאנען אין די לוחות? אלע אותיות האט געהאט עפעס וואס עס האט זיי געהאלטן. ס'איז געווען דאך נבוב לוחות. ווי שטייט די סמך טאקע? ווי ווי אזוי די זאגט די גמרא מ' וסמך שבלוחות בנס היו עומדים. ווי איז דא א סמך? אה? ס'איז דא אין אין די אין די עשרת הדיברות איז דא עכט א עכט א סמך און עכט א מ'. און ווי איז דא די סמך? ווי? אין וואסערע ווארט איז דא די סמך? אה. דאס איז א סוף. ס'איז דא א סמך. ס'איז דא ס'איז דא א סמך פסל כל תמונה וויאזוי איז געשטאנען די מ' מיטן סמך? דורכגעלעכערט ביידע זייטן, דאס איז די פשוט'ע פשט, מ' וסמך שבלוחות בנס היו עומדים. אין תורה נ ט אין ליקוטי מוהר ן ברענגט ר' נחמן אראפ אז ס'איז דא א זוהר, את שבתותי תשמורו וואס איז שבתותי? די פשוט'ע פשט איז אלע שבתים פון א גאנצע לעבן. אין זוהר שטייט נע, יעדע שבת איז שבתותי. זאגט דער זוהר אז ס'דא שבת ביינאכט, ס'דא שבת בייטאג, ס'דא סעודה שלישית. שבת ביינאכט איז א סמך, ס'איז די שכינה, ס'איז חקל תפוחין קדישין. שבת בייטאג איז א מ', ס'איז זעיר אנפין. מ' סתומה, די זעיר אנפין איז תורה, ביי די מלכות ביי די שכינה איז יא, די ווייב איז א סמך, שישים המה מלכות, שישים איז א סמך, סמך, אמונתך סביבותיך, דאס איז א ענין פון א ווייב איז בדרך כלל מעוגל, יא ווען מען וויל מצייר זיין א ווייב איז א עיגול, א מאן איז מרובע, זעיר אנפין כביכול דער מאן איז א מרובע, די שכינה די מלכות, מלכות די אין סוף, מלכות די עכו פון אצילות, מלכות די אין סוף, איז איז איז איז א עיגול. ער זאגט אז ביי א פרוי אין די מח, ביי א מאן, א מאן אין די מח איז דא אסאך קעסטעלעך, יעצט בין איך ערליך, יעצט בין איך נישט ערליך, יעצט טו איך דאס, יעצט טו איך דאס, ביי א פרוי איז אלעס. דאס איז בהשתלשלות אחר השתלשלות. אלעס איז קאנעקטעד. א ווייב, א ווייב, א ווייב קען קען קען שולט זיין אויפן מאן, אבער בדרך עיגול. האלט נישט נישט ישיר, טאמער א ווייב טוט תובעת בפה דאס איז א
ס'נישטא קיין תובעת בפה, א תובעת בפה טאר נישט זיין, אבער זי איז מרמז וואס זי איז מרמז און דו פארשטייסט,

דער עיגול איז אינדרויסן און דער מרובע איז אינעווייניג. וואס מיינט דאס? אין סוכות, ווער ס'קוקט אריין מסכת סוכה ווען מ'רעדט וועגן סוכות בויען סוכות, זעט מען דארט איז דא די ציורים א עיגול מיט א מרובע, דארט רעדט די גמרא פון מורשא דקרנתא, וויפיל מענטשן קענען אריינגיין אין די סוכה. וואס איז דער עיגול וריבוע? זאגט דער הייליגער רבי נחמן אזוי, בשעת מען וויל מקרב זיין נשמות, ס'איז א תורה פון ראש השנה, תורה נ ח, תורה נ ט אין ליקוטי מוהרן איז א מאמר פון ראש השנה, ביידע מאמרים, רבי נחמן האט עס אפגעטיילט אויף צוויי חלקים, און אין תורה נ ט זאגט רבי נחמן, ווען מען וויל מקרב זיין נשמות, דארף מען האבן מצד אחד א מרובע, ומצד שני א עיגול, א מרובע מיינט ארבעים יכנו.

אז ס'גייט נישט ווי דו ווילסט זאלסטו ווילן ווי ס'גייט, עיגול תתגלגל תהיה גלגל, יא דאס זאגט ר' נחמן דאס איז א מורא'דיגע זאך, די חיצוניות באווייז אים נאר א סמך, דלגאו איז א סמך, דלגאו דו קייקלסט זיך מיט אים צוזאמען, אבער דלבר אוה דו האסט א התבודדות, האסט א ארבעים יכנו, דו וויל אינעווייניג ביי דיר, מיט א מאן מיט א ווייב די זעלבע זאך, א מאן מיט א ווייב, די ווייב איז א עיגול, די מאן איז א מרובע, פאר די ווייב דארפסטו ווייזן נאר דעם עיגול, פאר דיר דארפסטו זיין א מרובע, טאמער דו ביסט א שמאטע פארלירסטו די שלום בית, דו דארפסט וויסן וואס דו ווילסט, וואס דו דארפסט, אבער מיט א מורא'דיגע שמייכל, מיט א מורא'דיגע גוטסקייט, מיט א מורא'דיגע אהבה, מיט א מורא'דיגע חיבה, מיט א מורא'דיגע עקסעפטן, דאס איז א מאן מיט א ווייב, דעריבער די טבעת קידושין ביי די חסידים, ביי די קאמארנער מאכט מען א עיגול מיט א מרובע צוזאמען, נו, אין א טבעת איז גיס פאר די ווייב דעם עיגול און ביי דיר בלייבט דער מרובע. דו כאפסט אן די מרובע. דו ביסט א מרובע, דו כאפסט אן די מרובע, אבער פאר איר ביסטו אין א עיגול. די בעכער פון רבינו איז אויך. די בעכער פון רבינו איז די זעלבע זאך, דער רבי האט געהאלטן דעם בעכער, אונטן איז געווען א מרובע, אויבן איז געווען א עיגול. און ביי אים אין האנט איז אז דער רבי איז געווען א מורא'דיגער ירא שמים, ס'האט זיך געטרייסלט דער טיש פון זיין יראת שמים, ארבעים יכנו, משפט, אבער וואס האבן אלע געזען? דעם עיגול, זאגט דער הייליגער רבי דארט אין תורה נ"ט, א מורא'דיגער לשון, ביטול האיסור איז בשישים, דאס מבטל זיין די איסורים איז נאר מיטן עיגול, פרעגט דער רבי דארט אין די תורה, פרעגט דער רבי דעם לשון, אבער אוואו איז דער מ'? זאגט דער רבי, דער גאנצער כח פון דעם סמך נעמט זיך פון דעם מ', אויב דו האסט נישט דעם מ' ביי דיר אינעם די מרובע האסט נישט קיין סמך אויך נישט. ווילסט פליען מיט א פליגער אויבן דארפסטו קודם האבן א. ס'איז פשוט עכט. ווען וועט די ווייב, ווען וועט די ווייב מקבל זיין פון דיר? ווען זי זעט אז דו ביסט ערנסט. ווען וועלן דיינע תלמידים וועלן מקבל זיין פון דיר? ווען זיי זעען אז די רבי איז א ערנסטע זאך. אז דער רבי האט א מרובע פאר זיך, זאגט ער וואו, ער איז א יושר, ער איז א משפט, משפטי התורה, ער איז חושן המשפט, אבער ער איז מיט אונז מיט א מורא'דיגער עיגול, זיכער איז דא עולמות דיושר, אבער עס איז דא אויך עולמות דעיגול, דאס איז די טיפקייט. פון לעתיד לבוא צדיקים יושבים בעיגול ונהנים מזיו השכינה ועטרותיהם בראשיהם, ס'וועט זיין א בראשיהם, ס'וועט זיין פנימי, ס'וועט זיין יושר, אבער דער עיגול, ער וועט אריינגיין אין דעם יושר, דאס וועט זיין די ביידע צורות וואס איז דארטן דא אין גמרא, ס'וועט זיין א עיגול מלבר מיט א עיגול מלגאו, אבער עס וועט אלעמאל בלייבן, און די ספירת הכתר האט אין זיך די ביידע כוחות פון מחבר זיין עיגול מיט יושר מיט יושר מיט עיגול, דעריבער זאגט דער רבי דארטן, דאס איז א נס א מענטש זאל קענען זיין עכט א יושר עכט א מעוגל, בדרך כלל א מענטש איז אדער א מרובע אדער א עיגול אדער ער קייקלט זיך אדער ער איז א מרובע, מ' וסמך שבלוחות, בלוחות הלב, דאס איז בנס היו עומדים. מען דארף האבן א אור פון שבת, א אור פון שבת ביינאכט, שבת בייטאג, מען דארף האבן א אור פון שלש סעודות, מען דארף האבן א אור פון צדיקים, כדי מען זאל קענען האנדלען יעדער איינער פאר זיך אליין, מיט זיין ווייב, מיט זיינע קינדער, מיט חברים, מען זאל האבן דעם יושר מיטן עיגול צוזאמען. דער שטריימל האט אויבן אזא מרובע. א מרובע. און די דאס איז. ארום און ארום איז א עיגול, דאס איז עיגול. שבת, דאס איז א שבת'דיגער מלבוש. דאס איז דער עיגול, ניין, דער עיגול איז ארומגענומען, אבער אינעווייניג איז דא א מרובע. אין דעם עיגול איז דא א מרובע, ס'האט א באקס, דאס איז א א א. א קידוש גלאז פון ר' נחמן אזוי ווי מקדש דעם שבת. דאס איז טיפע מחשבות, מען האט גערעדט אביסל, איך האב גערעדט מחשבות דיבורים וואס איך אליין פארשטיי נישט וואס איך רעד ארויס פון מיין מויל. איך פארשטיי נישט וואס איך רעד פון מיין מויל. איך זאג איבער וואס ר' נחמן שרייבט.
יא אבער פון דערווייטענס שיינט עס אביסל

קען אביסל רעדן דאנערשטאג נאכט פון פון עיגולים.
דאס איז דער שופר, דער גאנצער שופר איז מצד אחד שמחה און מצד שני פחד, עס איז יראה ואהבה, אהבה איז עיגול און יראה איז מרובע. יא, מיר קומען ארויסהעלפן אויך יעצט פאר סמיילי. אה, סמייל.

אין א בחינה איז פארקערט אויכעט, ר' איטשע מאיר האט א גאנצע אריכות אויף דעם ענין פון קווי אלכסון, משיח בן דוד ווערט אויסגעמישט מיט משיח בן יוסף, משיח בן יוסף ווערט אויסגעמישט מיט משיח בן דוד. משיח בן דוד, כאילו, כאילו פון וואו ער קומט, וואו קומט ער? ער קומט, ער קומט פון א פלאץ פון מרובע, ווייל ער איז דאך בדוחק, כאילו ער האט נישט געהאט קיין גרינגע לעבן. אבער מצד שני, דאס איז עכט א גרויסער עיגול. לוט ובנותיו יהודה ותמר, דאס איז א גאנצע עיגול'דיגע זאך, און דער עיגול גייט אריין אין א מרובע. אבער אבער די יהודה ותמר, ווען ער איז דורך געגאנגען די יהודה ותמר איז נישט געווען קיין עיגולים, ס'איז געווען שווערע שווערע צייטן. אבער פארקערט די שווערע צייטן איז טאקע עיגולים, ווייל מען קייקלט זיך, וואו מען קייקלט זיך, מצד שני יוסף הצדיק איז א עיגול, ווייל ער איז אין מצרים. אבער ער גייט שטארק. א מלך, אבער מצד די חיצוניות איז א גרויסער עיגול, מען כאפט נישט אז ס'איז יוסף הצדיק, מען כאפט נישט אז ס'איז מנשה ואפרים, מען זעט נישט אויב זיי זענען פון די באקס, זיי זענען אינדרויסן פון די באקס, און דאס דאס איז איינע פון מיינע זאכן וואס איך האלט אין איין רעדן און איך שפיר עס פון דערווייטענס, די די די גאנצע אונזער מציאות איז, מיר זענען משיח בן יוסף'ס בכלליות, אבער מיר זענען עכט משיח בן דוד'ס, אונזערע עלטערן, אונזערע טאטע מאמעס, באבע זיידעס, משפחות, די גאנצע באקס, די גאנצע סיסטעם איז א משיח בן דוד זאך. די גאנצע אינדרויסן פון סיסטעם איז א משיח בן יוסף זאך. דעריבער וכסא דוד עבדך מהרה לתוכה תכין זאגט דער אר"י הקדוש דארף מען אינזין האבן אז משיח בן יוסף זאל נישט געהארגעט ווערן פון ארמילוס הרשע, מען האט עס אינזין ביי כסא דוד עבדך. משיח בן יוסף איז דער וואס איז שטארק און ער פאלט נישט דורך, יא? און אפילו ווען ער פאלט דורך האלט ער זיך ווייטער. און דעריבער דאס זאג איך אז יוסף האט ביידע און יהודה האט ביידע. אפילו זיין דורכפאל איז נישט קיין עכטע דורכפאל. ס'איז נער'ער. די זעלבע זאך איז ביי יהודה. ער האט דורכגעפאלן, אבער דער אייבישטער איז עוסק מיט אורו של עולם. דאס זאגט ר' איטשע מאיר אז זיי זענען ביידע אויסגעמישט און דאס מיינט

ער האט געזעצט אויף א כסא, זאגט די תורה, זאגט, ס'שטייט אין תנך מלכים דער רבי ברענגט דעם פסוק, וראש עגול לכסא, דער כסא האט געהאט א ראש עגול, משיח בן דוד זיצט אויף משיח בן יוסף, משיח בן יוסף דארף מכיר זיין אז ס'איז דא א משיח בן דוד, אבער משיח בן דוד דארף מכיר זיין אז ס'איז דא א משיח בן יוסף, און די גאנצע גאולה האט אנגעהויבן ביי ויגש לב יהודה. ויאמר בי אדוני, ס'איז געווען א רגע פון א סכנה, גאנץ מצרים קען חרוב ווערן, די גאנצע גאולה קען חרוב ווערן, ווייל ס'איז געווען ויגש למלחמה, אבער ס'איז געווען לפיוס אויכעט, ויגש למלחמה ויגש לפיוס, און די רגע וואס יוסף האט פארשטאנען די נקודה איז, הוציאו כל איש מעלי, ולא יכול יוסף להתאפק, אני יוסף אחיכם, אשר מכרתם אותי, אתם חשבתם לרעה. ער רעדט ארויס קלאר די ווערטער, אבער אלוקים חשבה לטובה, ונבהלו אחיו מפניו, ולא יכלו לענות אותו, די זאך איז נישט קיין מעשה נאר ביי יוסף מיט די ברידער, ס'איז א משל ונמשל, מיר זענען משיח בן יוסף'ס בכלליות, אינדרויסן פון די באקס, אונזערע עלטערן, אונזערע קאמיוניטי, אונזערע מוסדות זענען משיח בן דוד. און מיר דארפן זיך מחבר זיין. די מוסדות, די סיסטעם, די באקס דארף מכיר זיין אז ס'איז דא א משיח בן יוסף אויכעט. ס'איז דא נשמות דארף האבן אויכעט. זיי זענען אינדרויסן, זיי האבן א פי עס עף, זיי האבן א פאמפ שטריפ. א הוקא. א הוקא. וואס איז מורא'דיג אין די אייגל? אוואדי. דאס משיח בן דוד דארף מכ, אבער משיח בן יוסף די זעלבע בחינה דארף מכיר זיין, כ'האב עלטערן, כ'דארף מאכן שלום מיט מיין טאטע מאמע. כ'דארף מאכן שלום מיט מיינע ברידער און שוועסטער, מיינע באבעס און זיידעס, מיינע קינדער מיט די מוסדות, כ'דארף מכיר זיין אז משיח, אוודאי, ווייל למעשה משיח בן דוד, ער וועט זיין דער עיקר משיח, אבער דער משיח בן דוד דארף אויך וויסן משיח בן יוסף, דאס איז ווייטער טיפע עניינים, טיפע מחשבות, אבער ס'ווייזט עפעס פון דערווייטענס רמזים, כ'זאג די גאנצע צייט איך האב קשר מיט די חברים. און פון דרויסן קוק איך אויס א גאנצער משיח בן דוד'יגער, מיין קאפעלוטש, מיין כאלאט, מיינע מיינע האלבע הויזן, איך בין איך בין טאקע אזוי ווען איך בין א איך בין אין די באקס, אין אסאך בחינות בין איך, איך האב מיין שמירת תורה ומצוות, איך האב מיין יושר, מיינע מיינע רולס, מיין מיין מיין מיינע מיינע התבודדות, מיין חושן המשפט. אבער מצד שני, אוואו איז דיין עיגול? אוואו איז דיין כסא דוד? אוואו איז די ראש עגול הכסא? אוואו איז די אפענע קאפ? די קיילעכדיגע קאפ? דאס איז א זאך וואס אויף דעם ד אויף דעם דאווענען מיר, רבונו של עולם האב רחמנות! כלל ישראל זאל זיך מחבר זיין, אלע נשמות זאלן זיך מחבר זיין. די מעשה יעצט מיט די רעכטע און לינקע אין ארץ ישראל איז א אזא אפענע גאולה'דיגע זאך. ס'איז א חלק פון די בירורים, ס'איז כמעט א מלחמת אחים דארטן, מ'ווייסט נישט וואס ס'וועט זיין די קומענדיגע חדשים. עס קען ווערן ממש א מצב, דאס איז אין זייער וועג אין נאך א לעוועל, איך קום דאך פון ארץ ישראל, ס'איז נישט פשוט די מצב, יא אין די רגע וואס די בית משפט וועט ארויסגיין אקעגן דעם, דאס איז ווי ס'ווערט השתלשל בהשתלשלות אחר השתלשלות ביז דעם כנסת, ביז דער בית משפט מיט די כנסת, די בית משפט איז ממש אזא א קעגענער א קעגענער. יעדע ריח של תורה של מצוות, דער כנסת האט נאך אביסל עפעס א שמעק, און ס'דארף נתברר ווערן, וואס מער מיר וועלן זיך דערהאלטן צוזאמען, מיר וועלן טון אונזערע פעולות, יעדער איינער אין זיינע ד' אמות, מיט זיך די ערשטע זאך, מאכן שלום צווישן זיין משיח בן דוד און זיין משיח בן יוסף, שפעטער מיט די ווייב, מיט די עלטערן, מיט די באבע זיידעס, מיט די ברידער שוועסטער, מיט די שכנים, מיט די חברים, מיט די קליניקום, מיט די בתי כנסיות, בתי מדרשות, וואס מער ס'וועט ארום גיין מער און מער דער סמך מיטן מ', דער מ' מיטן סמך, דאס איז דער בנס וואס מיר דארפן האבן, אז מיר זאלן קענען מכיר זיין אז ס'דא א מ' ס'דא א סמך, און מ'דארף אויסמישן ביידע צוזאמען אויף א ריכטיגע וועג. ביידע בנס. שטייט דא ביי מטכ ש שטייט וישם המלך מס א ביי אחשורוש.

דער נאמען פון דעם שר השכחה איז מם סמך, דאס איז א סוד פון סמך מם. דער סמך מם ער שפילט ארום ארום דעם מם מיטן סמך. דעריבער זאגן חזל אויפן פסוק ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו, פרעגט די גמרא ווער איז דאס דער עובד אלוקים ווער דער לא עבדו? ווער דער צדיק ווער דער רשע, זאגט די גמרא אינו דומה שונה מאה פעמים, שונה פרקו מאה פעמים, ושונה פרקו מאה ואחד, דער פשוט'ער פשט איז אז מען לערנט מאה ואחד גייט מען ארויס, אזוי שטייט אין ספרים, פון דעם שר השכחה, קען מען געדענקען, אבער איינע פון די ספרים זענען מסביר, דער פשוט'ער פשט איז אויכעט לערנסט הונדערט מאל, אה, האסט געלערנט הונדערט מאל.

איינער וואס ס'לערנט מאה פעמים ואחד? וואו דאס איז גאר עפעס אנדערש, דער עומק פון דעם אין אונזערע ווערטער, אט אזוי, דער מ' אליין דער סמך אליין איז מאה, ביידע צוזאמען זענען נאך מאה, אבער טאמער דו ביסט מצליח צו אריין טון דעם כתר, דעם אלופו של עולם, דעם א' דעם פלא, ביסט א סיסטעם איד דו האסט ליב יעדן איד, און ביסט נישט קיין סיסטעם איד און דו האסט ליב אפילו די סיסטעם אידן.

אז מען האט גערעדט פון דעם אז דער הייליגער רבי איז א צדיק וואס ער איז אין א עיגול מיט אלע צדיקים צוזאמען, איז דא אברהם אבינו, איז דא יצחק, איז דא יעקב, דאס איז א עיגול, דאס איז סנהדרין יושבים כגורן עגולה, איינער זעט דעם צווייטן זאגט דער רבי אין א תורה באהבה גמורה. מען קען זיך נישט אויסהאלטן נישט צו זען, טאמער זיצט מען נישט ביושר, און זיצט מען נישט בעיגול, נישט אלע קענען זען איינער דעם צווייטן, עס פעלט די אהבה, עס פעלט די התקללות, זיצט מען אין א עיגול, וואו, איי דער עיגול דארף דאך האבן א מרובע, ריכטיג, מען דארף האבן דעם מרובע, יעדער איינער זאל בלייבן מיט זיין מרובע, אבער אין די זעלבע מינוט זאלסטו האבן א עיגול, דא אמת, דא אמת לאמיתו, און נאכדעם דא שלום. ס'מאכט א שלום צווישן דעם אמת מיט דעם אמת לאמיתו. נאכדעם דא מחלוקת לשם שמים. און נאכדעם תורה נ ו. און נאכדעם דא הלכה. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אפילו ס'איז למעשה איז הלכה, אין הלכה כמותו, דער רבי זאגט עס קלאר דארט. הלכה איז ווען איך האב שוין נישט, וואנס איך האב ביי מיר שלום אז סיי די אמת און סיי די אמת לאמיתו. איז נישט קיין סתירה אין מיין, אין מיין, אין מיין, דאס איך זאל, זאל קענען אנגיין, כ'האב שלום. ס'דא אמת. ס'דא אמת לאמיתו. ווי ווייס איך די אמת? ס'דא שלום. איינמאל כ'האב שלום, קען איך יעצט פייטן מיט מחלוקת שם שמים. אפילו מחלוקת שם שמים דארף מען אויך וויסן אז די, די, די ענין איז נישט צו בלייבן אין א מחלוקת, די ענין איז צו בלייבן א וועג אנצוקומען צום אייבערשטן מיט דאס הלכה. כ'האב נישט מורא פון א צמצום.

און איך פייט די מחלוקת לשם שמים, און ארויס סעטלען צו הלכה. איך גיי נישט ארויס פון דעם צוגאב פון די מחלוקת. אין תורה נ ו, קוקט אריין אין תורה נ ו בליקוטי מוהר ן וועט איר זען ס'א תורה פון שבועות, און סוף די תורה, ארום די תורה רעדט דער רבי ארום פון די הסתרה מיט הסתרה שבתוך ההסתרה. דער רבי זאגט אז די אז דער גילוי פון דעם אייבערשטן אין הסתרה איז א ענין פון שלום, אבער דער גילוי פון דעם אייבערשטן אין הסתרה שבתוך ההסתרה איז שלום וואס ס'נעמט זיך פון א מחלוקת, און דאס איז די סוד פון די מן. זאגט דער רבי ס'איז דא מן, אבער ס'איז דא עוגה שהוציאו ישראל ממצרים טעמו בה טעם מן. זאגט דער רבי די עוגה שהוציאו ישראל ממצרים איז א סך א טיפערער שלום, ס'איז העכער פון די מן, מ'האט דאס געגעסן זעכציק סעודות, דאס איז דער מם מיטן סמך, עוגה שהוציאו ישראל ממצרים איז געווען שישים סעודות, דרייסיג טעג, פון ט ו ניסן ביז ט ו אייר, שפעטער איז געקומען די מן וואס איז געגאנגען פערציג יאר, ארבעים שנה. דאס איז דער מן איז דער מ', און דער עוגה שהוציאו ישראל ממצרים איז דער ס'. און דער מ' מיטן ס' זאגט דער רבי דאס איז צדיקים שהלכה כמותם, און הצדיקים שאין הלכה כמותם, אבער אלו ואלו דברי אלוקים חיים. און דער רבי זאגט דארטן קלאר, אפילו דער צדיק שאין הלכה כמותו, אין בו שום שמץ ופגם, מ'טאר נישט האבן קיין שום זלזול אין אים.

איז דא פרנסה וואס איז מן פון פערציג יאר, דא פרנסה פון זעכציג יאר, וואס איז פשט? בדרך כלל רוב מענטשן ביז די פערציג יאר דארף מען האבן געלט אנצוהייבן, האבן א ווייב, האבן קינדער, מחנך זיין, מגדל זיין, ס'איז שווער, ס'איז מן, אבער פערציג יאר מן, אין מדבר, פון די פערציג ביז די זעכציג.

דאס איז א נייער מאן, דאס איז אן אן אנדער, ס'איז דא א מאן וואס ער ברענגט פרנסה, א מאן ברענגט פרנסה פאר די ווייב מיט די קינדער, פערציג יאר, ס'איז דא נאך א מאן, א נייער מאן, א נייער טאטע, ער ברענגט פרנסה פון פערציג ביז זעכציג, פון פערציג ביז זעכציג מאכט ער חתונה, ביי די זעכציג איז שוין געענדיגט, מ'האט שוין חתונה געמאכט אלעמען. אוי, דאס איז שוין, דאס איז א עכ פ, דאס איז נייע, נייע גילויים, דאס איז דער מעם וסמך שבלוחות. ביי די זעכציג רעטייערט מען, דעמאלס זאל מען קיין קעשעניש וואקן. דאס איז אלץ דער מעם מיטן סמך, דאס איז אלץ וואס מיר זאגן מיט דיין שאלה, ס'איז דא אברהם, ריכטיג! סאו אברהם, יצחק, יעקב, דאס איז דער מעם, יעדער צדיק איז באזונדער פאר זיך, אבער עס איז דא א סוד פון א סמך, צדיקים יושבים בעיגול, דער הייליגער רבי נחמן זאגט, אלע צדיקים זענען ארום, ארום און ארום, און איך, איך, איך, דער אייבישטער איז דער ביניהם. וכל אחד מראה באצבעו, יעדער איינער האט זיך זיין וועג, יעדער איינער האט זיך זיין יושר, אבער אלע נעמען זיך צוזאמען אין איין גרויסער עיגול, און די דער יושר מיט די עיגולים איז דא בכללי כללי כלליות, דער אייבישטער מיט די גאנצע בריאה, דער ממלא כל עלמין מיטן סובב כל עלמין, דאס איז דער סוד, סובב כל עלמין דאס איז דער אור אין סוף, דאס איז די הנהגה פון לעתיד לבוא, דאס איז די ספירות דעיגולים. אבער עס איז דא ממלא כל עלמין, דאס איז די תורה, דאס איז די יושר, און מען דארף מחבר זיין די ממלא מיטן עיגול, די גאנצע, ממלא כל עלמין איז בעצם בפשטות, יא בפשטות, דאס איז כביכול דער גילוי פונעם אין סוף אין די בריאה, אין אצילות, קו היושר. אברהם איז געווען איין עספעקט פון די בנין, יצחק איז געווען נאך א עספעקט, יעקב איז געווען נאך א עספעקט, און די צדיקים וואס ברענגן אלעס צוזאמען.

עט נעמען דער אייבישטער דער טבעת און עט מקדש זיין עמו ישראל על ידי חופה וקידושין, די חופה איז מצד אחד א גרויסער ענין פון א יושר, א יושר אויכעט. יא, יושר איז דאך מרובע. יושר מרובע. יא, חופה איז דאך פיר. אבער די קידושין איז א גרויסער עיגול, קדושה וטהרה, טהרה

די חופה זיין קידושין די קידושין זיין חופה משיח בן יוסף זיין משיח בן דוד משיח בן דוד זיין משיח בן יוסף כסא דוד עבדך זיי דארפן זיין צוזאמען די מאן מיטן ווייב דארפן זיין צוזאמען די מח מיט די הארץ דארפן זיין צוזאמען אוודאי דאס אויף דעם איז די תפילות ביידע משיחים דער הייליגער רבי נחמן האט געברענגט א קינד אויף די וועלט האט געגעבן א נאמען שלמה אפרים און האט געזאגט אז ער איז זיין משיח, ער האט גערעדט פון די גאולה, האט אים געגעבן א נאמען שלמה בן דוד מיט אפרים בן יוסף, ער זאגט אין דעם איז כולל תרי משיחין, און דער קינד איז פלוצלינג קראנק געווארן, רבי נחמן האט איבערגעקערט א וועלט ווי אזוי צו אים ראטעווען, ס'איז נישט געגאנגען. ער איז געווען אלט אנדערהאלב יאר, ער איז געגאנגען פון די וועלט, רבי נחמן רבי נתן איז אריינגעקומען צו רבי נחמנ'ן, און רבי נחמן רבי נתן שרייבט, דער הייליגער רבי האט געוויינט ודמעותיו יתגלגלו על לחיו, רבי נתן מיט רבי נפתלי זענען ארויס געלאפן, זיי האבן זיך געשראקן, רבי נתן זאגט איך האב געקלערט אז די גאנצע וועלט ווערט איבערגעקערט אויף תוהו ובוהו. ר' נחמן האט געברענגט א גאולה, ער האט אראפגעברענגט א משיח, א קינד א משיח, ער האט געזאגט פאר רבי יודל ביי די ברית פון ר' שלמה אפרים, רבי יודל האט געברענגט א נייעם בגד, מיט דעם נייעם בגד וועסטו מקבל זיין פני משיח. א חברה מאן געווען דער ר' נחמן, און די רגע וואס ס'איז געגאנגען שרייבט ר' אברהם בר' נחמן.

עס איז געווען תר תקס ו, דעריבער האבן צדיקים גערעדט פון תרס ו, עס איז זעקס זעקס זעקס, אלע געקלערט משיח גייט קומען יענע יאר, און עס איז ארויסגעגאנגען כל מיני גילויים, עס איז דא פון די חבד איז דא תרס ו, די תורות פון חבד, אבער רבי נתן איז געווארן אפגעשטופט אויף נאך הונדערט יאר. ס'איז געווארן תשס ו, ר' איטשע מאיר, יעצט קוק אין ים החכמה פון תשס ו האט ער געהאלטן אין איין רעדן, וואו, איצטער גייט קומען א גאולה. און ס'איז נאך אלץ נישט געקומען קיין גאולה, אבער ס'האלט זיך אין איין דערנענטערן און דערנענטערן. ווען איז דאס אויסגעקומען די נעקסטע? תשס ו. ווען איז דאס? ס'איז געווען פאר, פאר זעכצן יאר צוריק, ר' איטשע מאיר האט דעמאלטס אנגעהויבן צו איבערקערן א וועלט פון משיח בן דוד משיח בן יוסף גאולה און ים החכמה האט אנגעהויבן צו ארויסקומען דעמאלטס, דעמאלטס האט אנגעהויבן צו קומען די גאנצע זאך. וואס איז דעמאלטס געווארן? ס'איז ארויסגעקומען תורת הקבלה אויף א מורא'דיגע פארנעם, אויף א מורא'דיגע פארנעם, און ס'איז געווארן טאקע די מציאות וואס די עולם טריבט, אויף כל מיני וועגן, אסאך, אסאך, דאס איז א חלק פון די גאולה.

דער הייליגער רבי נחמן האט געזאגט דעמאלטס. ער גייט ער גייט אויף א נייע וועג. ער גייט אויף א נייע וועג. ער האט ארויסגעגעבן א ליקוטי מוהראן, מיט א סיפורי מעשיות, און ער גייט נסתלק ווערן, ס'גייט זיין א אומאן, און מ'עט מ'עט מ'עט ברענגען א גאולה אויף א צווייטע וועג. דער רבי רבי נחמן גלייך נאכדעם האט ער געטון אסאך השתדלות, שיקן צו צדיקים וואס זאלן ברענגען די גאולה, ס'געווען אסאך צדיקים. געווען א מחלוקת צווישן צדיקים, זיי האבן געקלערט אז מיט נאפאליאן וועט מען ברענגען די גאולה, אז ס'געווען אזעלכע האבן געוואלט נאפאליאן זאל מצליח זיין, געווען אזעלכע האבן געוואלט נאפאליאן זאל נישט מצליח זיין, געווען א גרויסע מחלוקת בעל התניא, מיט ר' מענדעלע וויטעפסקער, מיט דעם מגיד, מיטן חוזה, מיט ר' נפתלי ראפשיצער, נאך נאך נאך.

ער וועט שטיין אין אפילו ער וועט שטיין אין דעם טאג אין דעם נאכט נאך זעקס טויזנט יאר פון די וועלט וועט ער זאגן די זעלבע תיקון חצות ווי פאר דעם דאס איז די עומק פון די צייטן פון די ריזשינער דא איז די עולם געמיינט די עולם שוין נישט געדארפט משיח דאס גיין אזא מין ניין ס'געווען עפעס א תלמיד פון די ריזשינער דאכט זיך מיר וואס האבן געקלערט אז דאס איז דאס די גאולה איז שוין דא יא עס נאכאמאל מיר גלייבן מיר גלייבן איך גלייב מ'דערווייטערט זיך נישט מ'דערנענטערט זיך בשעת איך האב איך האב ארויסגעגעבן אמאל א ספר פון א איד האט געהייסן ר' צבי ריבאק. געווען א גרויסער צייר, מאלעווער, זוכט אים אין די אינטערנעט וועט איר טרעפן די גוגל דארט, צבי ריבאק, א מורא'דיגער, געווען א בעל תשובה פון אוקריינע, געווען א חייל. וואס האט ער געמאלן? זיינע בילדער פארקויפן זיך פאר הונדערטער טויזנטער דאלאר. פאר פענעמער אדער סינס, סיניק? אויף כל מיני סארט אבער נישט אבסטראקציע. צבי ריבאק, גיב א גוגל וועסטו גלייך זען. זיינע בילדער האבן זיך פארקויפט, איך האב געזען אליין. ער איז געווען א בעל תשובה און ער איז געווארן זייער נאנט צום לובאוויטשער רבי'ן, זיין ספר איז געווען אויפן לובאוויטשער רבי'נס טיש. און ער איז געווען עכט א געווען ביי ר' משה מרדכי מלעלוב אויכעט. פון די סטארס מיט די לייק אזא. צבי ריבאק. ער האט ארויסגעגעבן א ספר על קץ התיקון. בשעת ער האט עס געשריבן, ער איז נפטר געווארן אסאך פארדעם. ער האט געשריבן, הא? צבי ריבאק.

אז פון תש"ס זייער אויף א טיפע וועג, קבלה'דיגע וועג, מורא'דיג טיף, פון תש"ס גייט אנהייבן א נייע מציאות, נאר בהשתלשלות העולמות נעמט יעדע זאך פופצן יאר מער, איז א יעדע זאך וואס איז דא אין די עולמות

ר' שלום זאל זוכה זיין בעזר השם צו ליכטיגקייט.